פרייטאג בהעלותך, זאגט די הייליגע משנה מסכת אהלות פרק יוד, ארובה, א פענסטער אין די דאך, שהיא בתוך הבית, וואס איז אין א שטוב, און ס'איז אפן צום הימל, ויש בה פותח טפח, די פענסטער האט א ברייטקייט פון טפח על טפח, טומאה בבית, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם הויז אונטערן דאך, דארט ווי ס'איז פארמאכט די דאך, איז כנגד ארובה טהור, די כלים וואס געפינען זיך אקעגן דעם אפענעם פענסטער אין די דאך, בלייבן טהור, זיי זענען נישט אינעם זעלבן אוהל ווי די טומאה. די זעלבע זאך טומאה כנגד ארובה, טאמער די טומאה איז געוועזן קעגן דעם אפענעם פענסטער אינעם דאך, הבית טהור, די גאנצע הויז, אלע כלים וואס ליגן אינעם הויז, זענען טהור ווייל ס'ליגט נישט אונטערן זעלבן דאך ווי די מת, דער כזית מן המת האט דאך נישט קיין דאך העכער זיך. הטומאה, בין בבית ובין כנגד ארובה, אויב די טומאה איז געוועזן סיי אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך סיי אונטער דעם פענסטער, נתן את רגלו מלמעלן, א מענטש איז געגאנגען אויפן דאך און ארויפגעלייגט די פיס אויף דעם ארובה, ער האט צוגעמאכט דעם עפענונג, עירב את הטומאה, האט ער אויסגעמישט די טומאה, ער האט געמאכט אז אלעס וואס איז אין דעם הויז, סיי אויב ס'איז אונטערן דאך, סיי אויב ס'איז אונטער דעם ארובה, ווערט אלעס טמא. מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה, לאמיר זאגן א האלבע כזית איז געוועזן אונטער די דאך און די אנדערע האלב פונעם כזית איז געוועזן אונטער דעם ארובה, הבית טמא, סיי די גאנצע הויז איז טמא, ווייל די הויז מאכט דאך א אוהל אויף א האלב פון די כזית, און די הלכה איז אז אויב ס'דא א גאנצע כזית פון בשר המת, און מ'מאכט א אוהל אפילו נאר אויף א חלק דערפון, ווערט דאס גערעכנט ווי מ'מאכט א אוהל אויף די גאנצע, וכנגד הטומאה טמא. די זעלבע זאך אויב איינער וועט ארויפלייגן א כלי אדער א פיס העכער דעם פענסטער ער וועט זיין אקעגן איבער דעם האלבן כזית וואס איז אקעגן דעם ארובה וועט ער אויכעט זיין טמא ווייל ער מאכט א אוהל אויף א חצי זית וואס איז פארבינדן ס'איז איין שטיק מיט נאך א חצי זית אפילו מ'איז מאהיל נאר אויף א חלק דערפון ווערט עס גערעכנט ווי מ'איז מאהיל אויף די גאנצע. משנה בית, אין בארובה פותח טפח, אויב ס'איז דא א לאך אין די דאך וואס איז ווייניגער ווי א טפח על טפח, איז טומאה בבית אויב ס'איז דא א טומאה אונטערן דאך, כנגד ארובה טהור די אלע זאכן וואס געפינען זיך אקעגן דעם לאך אין די דאך בלייבן טהור ווייל ס'איז נישט אין די אוהל המת. אויב ס'איז דא א טומאה כנגד ארובה די טומאה געפינט זיך קעגן דעם אפענעם לאך איז הבית טהור ווייל ס'איז נישט אינעם הויז ס'איז אונטער די פרייע הימל. הטומאה בבית, אויב די טומאה געפינט זיך אינעם שטוב אונטער די דאך, אונטער די פארמאכטע חלק, נתן את רגלו מלמעלן, א מענטש איז געגאנגען און אראפגעשטעלט א פיס פון אויבן, ער האט פארשטאפט דעם ארובה, האלט יעדער איינער אז מען איז טהור. פארוואס וויבאלד דא איז דא א עפענונג וואס איז ווייניגער ווי א טפח על טפח, זאגט מען לבוד לקולא, און ס'ווערט באטראכט ווי דער לאך איז פארמאכט, און וויבאלד די טומאה געפינט זיך נישט אקעגן איבער דעם עפענונג, בלייבט דער מענטש טהור. הטומאה כנגד ארובה אויב אבער די טומאה איז געווען אקעגן דעם אפענעם לאך אין די דאך, נתן את רגלו מלמעלן טאמער א מענטש שטעלט אראפ א פיס און ער פארשטאפט דעם ארובה, ר' מאיר מטעמא. ר' מאיר האט געהאלטן, אפילו אויב ס'איז יעצט דא א לאך פון ווייניגער ווי טפח על טפח, וויבאלד דער מענטש מאכט א אוהל העכער די טומאה, פונקט דירעקט אקעגן דעם שטיק טומאה, איז ער יא טמא. וחכמים אומרים, ס'ווענדט זיך, אם טומאה קדמה את רגלו די טומאה איז דארטן געווען פאר ער האט אהין געלייגט זיין פיס, טמא, ווערט דער מענטש טמא די רגע ער שטופט אריין זיין פיס העכער דעם עפענונג העכער דעם ארובה ווערט ער טמא ווייל ער מאכט א אוהל אויף דעם כזית וואס ליגט אונטן, אבער ואם רגלו קדמה את הטומאה, אויב זיין פיס האט געפעדערט פאר די טומאה, ער האט אראפגעלייגט זיין פיס אויף דעם ארובה און פארמאכט דעם ארובה נאך פאר מ'האט אהין געלייגט דעם כזית פון א מת, בלייבט דער מענטש טהור. ווייל וויבאלד ער איז דארט געווען פריער הייסט עס ווי א פארמאכטע זאך, און בצירוף אז ס'האט נישט קיין טפח על טפח גייט נישט די טומאה ארויף אפילו ס'איז ממש פונקט אקעגן איבער דעם ארובה. ר' שמעון אומר נאך א גרעסערע חידוש ווי די חכמים, אז נישט נאר איין מענטש אליין אויב ער איז געווען פאר די טומאה בלייבט ער טהור, נאר שתי רגליים, צוויי פיס, פון צוויי מענטשן זו על גב זו, ראובן לייגט אראפ א פיס, און שמעון לייגט אראפ א פיס העכער ראובן'ס פיס. שקדמו את הטומאה. ביידנ'ס פיס זענען דארטן געווען פאר די כזית פון א מת איז געליגן אויף די ערד קעגן איבער דעם ארובה. משך הראשון את רגלו, טאמער דער ערשטער ראובן האט געגעבן א שלעפ אוועק זיין פיס, ונמצא רגלו של שני שם, און יעצט קומט אויס אז שמעון'ס פיס איז אראפגעפאלן און פארמאכט דעם ארובה. איז ער אויכעט טהור, מפני שקדמה רגלו של ראשון את הטומאה, וויבאלד ראובן'ס פיס איז געווען דארטן פאר די טומאה, איז אפילו ווען ראובן נעמט אוועק זיין פיס זאג איך נישט אז יעצט ווערט גערעכנט ווי די טומאה איז דארטן געווען פאר שמעון'ס פיס, ווייל די רגע ראובן נעמט אוועק זיין פיס קומט שמעון'ס פיס און ס'נעמט איבער די פלאץ פון ראובן'ס פיס, און ס'הייסט ווי זיין פיס איז דארטן געווען אויכעט אויף דעם לאך פאר די טומאה איז דארט געווען, און ער בלייבט טהור לויט די שיטה פון די חכמים, און ס'איז לאו דווקא צוויי פיס פון צוויי מענטשן, נאר אפילו דער זעלבער מענטש, אויב ער האט אראפגעלייגט קודם זיין רעכטע פיס און אויפדעם זיין לינקע פיס, און נאכדעם שלעפט ער אוועק די רעכטע פיס, ווערט דער מענטש נישט טמא, ווייל איך באטראכט דעם לינקן פיס כאילו ס'איז אויך דארט געליגן נאך פאר די טומאה. משנה ג' מקצת טומאה בבית ומקצתה כנגד ארובה, רעדט מען ווייטער פון א פענסטער וואס האט נישט קיין פותח טפח, אבער די כזית פון א מת איז געווען צוטיילט, דאס הייסט עס איז געווען איין שטיק, אבער א האלב איז עס געלעגן העכער די פארמאכטע חלק פונעם דאך און א האלב אקעגן דעם ארובה דעם לאך אין די דאך. הבית טמא, די הויז איז טמא, ווייל די הויז, די דאך איז דאך מאהיל אויף א חצי זית, וואס די הלכה איז אז אויב ס'איז מאהיל אויף א חלק פון א גאנצע זית, הייסט עס ווי מען איז מאהיל אויף די גאנצע כזית און די גאנצע הויז אלעס וואס ליגט דערונטער ווערט טמא, וכנגד הטומאה טמא דברי ר' מאיר, לויט ר' מאיר ווערט אויכעט אלע כלים וואס מען לייגט אקעגן דעם טומאה אקעגן דעם ארובה ווערט עס אויכעט טמא, הגם ס'איז נישט דא דארטן קיין גאנצע כזית, אבער ער זאגט אז אפילו די לאך איז ווייניגער ווי א טפח על טפח וויבאלד די חצי זית ליגט פונקט אקעגן איבער דעם לאך דרינגט עס ארויף ס'איז בוקעת ועולה, און ווען א מענטש איז מאהיל אויף א חצי פון א גאנצע כזית איז דאך אויכעט כאילו ער איז מאהיל אויף א גאנצע כזית, ממילא אלעס וואס איז קעגן די טומאה ווערט אויכעט טמא. רבי יודא אומר הבית טמא, די הויז איז טאקע טמא, ווייל די הויז, די דאך, איז דאך מאהיל אויף א האלב פון א גאנצע כזית, אבער כנגד הטומאה טהור. אקעגן די טומאה איז טהור. וויבאלד די עפענונג פון די דאך האט ווייניגער ווי א טפח על טפח, באטראכט איך דאס ווי עס איז פארמאכט אז די טומאה קען נישט ארויפגיין, וויבאלד ס'איז נישט דא אין די טומאה קיין גאנצע כזית, ווען די טומאה האט אין זיך א גאנצע כזית קעגן איבער דעם ארובה, דעמאלטס גייט די טומאה יא ארויף, אפילו ס'איז פחות מטפח על טפח, אבער דא, וויבאלד די טומאה איז נאר א חצי כזית דערפון אקעגן דעם ארובה, און די עפענונג פון די דאך האט ווייניגער א טפח על טפח, איז אלעס וואס אקעגן די טומאה, קעגן דעם עפענונג, איז טהור. רבי יוסי אומר. אם יש בטומאה כדי שתחלק ותטמא את הבית ותטמא כנגד הטומאה, טמא. אויב די טומאה איז מער ווי א כזית פון א מת, ס'האלט אין זיך צוויי כזיתים, וואס מען קען דאס צעטיילן און באטראכטן כאילו איין כזית איז אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך, און איין כזית איז אונטער דעם ארובה, דעמאלט זאג איך אז אויך אלעס וואס איז אקעגן די ארובה ווערט טמא. ואם לאו, אויב אבער ס'האט נישט קיין צוויי כזיתים אין זיך, איז נאר הבית טמא, ווייל די הויז, די דאך, איז דאך מאהיל אויף א האלב פון א גאנצע כזית, אבער כנגד הטומאה טהור, איינער וואס וועט מאהיל זיין צו א פיס צו א כלי, אויבן, העכער דעם ארובה אקעגן איבער דעם חצי כזית פון די טומאה, וועט בלייבן טהור. משנה ד'. ארובות זו על גב זו רעדט מען פון א צוויי שטאקיגע הויז וואס ביידע שטאקן האבן געהאט א לאך אין די דאך און די לעכער זענען געווען טאקע אויסגערעכנט איינס פונקט אקעגן איבער די אנדערע ויש בהם פותח טפח ביידע פענסטערלעך אין די דאך האבן געהאט א טפח על טפח טומאה בבית אויב איז דא א טומאה אין די אונטערשטע שטאק, אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך, כנגד ארובות טהור, אלע כלים וואס ליגן קעגן די אפענע פענסטערלעך אין די דעכער, בלייבן טהור, ס'ליגט נישט אונטער די אוהל המת. טומאה כנגד ארובות אויב ס'איז דא א טומאה אקעגן איבער די פענסטערלעך סיי פון די אונטערשטע שטאק סיי פון די אויבערשטע שטאק, איז הבית טהור, אלע זאכן וואס געפינען זיך אונטער די דעכער פון די הייזער בלייבן טהור, ווייל ס'איז נישט אונטער די זעלבע אוהל ווי די טומאה. הטומאה אויב די טומאה געפינט זיך בין בבית סיי אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך פון די אונטערשטע שטאק בין כנגד ארובות סיי עס געפינט זיך אקעגן איבער די אפענע פענסטערלעך אין די דאך. נתן דבר שהוא מקבל טומאה טאמער דער מענטש האט אראפגעשטעלט א כלי וואס איז יא מקבל טומאה בין מלמעלן סיי ער האט צוגעדעקט מיט דעם די אויבערשטע ארובה בין מלמטן סיי ער האט צוגעדעקט מיט דעם די אונטערשטע ארובה הכל טמא. אלעס ווערט טמא. סיי די אונטערשטע שטאק אלעס וואס געפינט זיך דארט ווערט טמא, און סיי אלעס וואס געפינט זיך אין די אויבערשטע שטאק ווערט טמא. אויב מען האט צוגעדעקט דעם אויבערשטן שטאק, איז זייער פשוט פארוואס אלעס איז טמא, ווייל די זאך וואס איז מקבל טומאה, דאס מאכט א אוהל און ס'ברענגט א טומאה אויף אלעס וואס איז אונטער דעם, און נישט קיין חילוק צו די טומאה איז געווען אונטער די דאך פון די אונטערשטע שטאק צו אונטער די ארובה, אבער יעצט האט דאך די אויבערשטע ארובה פארמאכט מיט א דבר שהוא מקבל טומאה, שפרייט זיך די טומאה אויס אויף אלע ביידע שטאקן, אויף יעדן פלאץ וואו ס'ליגט די כלי ווערט עס טמא. אויב מ'האט אראפגעלייגט דעם דבר שהוא מקבל טומאה אויפן אונטערשטן פענסטער, וויאזוי ווערט לכאורה די אויבערשטע שטאק טמא? איז דאס וואס איז אקעגן די ארובה, אלע זאכן וואס זענען פונקט אקעגן דעם פענסטער פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ס'איז טמא, ווייל דער דבר שהוא מקבל טומאה קען נישט חוצץ זיין בפני הטומאה, און וויבאלד די טומאה האט זיך אויסגעשפרייט אויף די גאנצע אונטערשטע שטאק דרינגט עס ארויף אקעגן די ארובה, און אלעס וואס איז אקעגן דעם אפענעם פענסטער איז טמא, אבער וויאזוי קענען די כלים פון די אויבערשטע שטאק וואס זענען נישט קעגן דעם אפענעם פענסטער טמא ווערן? זאגט די ברטנורא, ווייל ס'איז דא א הלכה פון גוד אסיק. איך באטראכט דעם כלי וואס איז מקבל טומאה וואס ליגט אויף די אונטערשטע ארובה כאילו ס'ליגט אויף די אויבערשטע ארובה, איך פיר עס אזוי ווי ארויף צום אויבערשטן ארובה, און דארטן מאכט עס אז די טומאה פון אונטן זאל זיך אויסשפרייטן אויף אלע ביידע שטאקן. זאגט די משנה ודבר שאינו מקבל טומאה, אויב מ'האט אראפגעשטעלט דארט א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, איז ממנו ולמטן טמא, אלעס וואס געפינט זיך אראפציר פון דעם חציצה, פון דעם מחיצה וואס איז נישט מקבל טומאה, איז טאקע טמא, ווייל ס'מאכט זאל זיך אויסשפרייטן די טומאה אונטער דעם, אויב ס'ליגט אויף די אונטערשטע ארובה איז די גאנצע אונטערשטע שטאק טמא, אז ס'ליגט אויף די אויבערשטע ארובה איז אלעס פון ביידע שטאקן טמא, אבער ממנו ולמעלן טהור, פון די מחיצה וואס כ'האב אראפגעלייגט וואס איז נישט מקבל טומאה און העכער, איז אלעס טהור, אויב כ'האב עס געלייגט אויף די אונטערשטע ארובה איז די גאנצע אויבערשטע שטאק טהור, ווייל דאס איז יא א גוטע חציצה, ס'איז חוצץ בפני הטומאה די טומאה זאל נישט ארויפקומען, אויב מ'האט עס אראפגעשטעלט אויף די אויבערשטע ארובה איז אלעס וואס איז העכער די אויבערשטע ארובה בלייבט טהור. משנה ה'. אין בארובות פותח טפח רעדט מען ווייטער אז ס'איז געווען צוויי שטאק, ביידע שטאקן האבן געהאט א לאך אין די דאך און ס'איז געווען אויסגערעכנט איינס אקעגן די אנדערע, אבער יעצט רעדט מען אז די פענסטערלעך זענען נישט געווען קיין טפח על טפח ברייט. טומאה בבית אויב ס'איז דא א טומאה אינעם אונטערשטן שטאק אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך כנגד ארובות טהור אלעס וואס איז אקעגן די פענסטערלעך בלייבט טהור, ס'איז דאך נישט אין די אוהל המת, מ'זאגט נישט קיין לבוד לחומרא אז איך זאל באטראכטן די פותח טפח ווי ס'איז פארמאכט. טומאה כנגד ארובות אויב ס'איז דא א טומאה אקעגן די פענסטערלעך פון די דעכער, איז הבית טהור, ס'ליגט נישט די כלים פון די בית אונטער די זעלבע אוהל ווי די טומאה. הטומאה בבית אויב די טומאה איז געווען אינעם הויז. דאס הייסט אונטער די פארמאכטע דאך פונעם אונטערשטן שטאק, נתן אויב ער האט אראפגעשטעלט בין דבר שהוא מקבל טומאה ובין דבר שאינו מקבל טומאה, נישט קיין חילוק וואסערע מחיצה ער שטעלט אראפ, בין מלמעלה סיי ער לייגט עס אויף די אויבערשטע ארובה, בין מלמטה סיי ער לייגט עס אויף די אונטערשטע ארובה, אין טמא אלא התחתון, נאר די אונטערשטע שטאק איז טמא. וויבאלד די טומאה ליגט אונטער די פארמאכטע דאך און נישט אונטער די ארובה, און די ארובה, די פענסטער אין די דאך, האט נישט קיין טפח על טפח, זאג איך אז די טומאה גייט נישט ארויף צום אויבערשטן שטאק, אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין מחיצה אויף דעם אונטערשטן ארובה, די מחיצה געפינט זיך אויף די אויבערשטע ארובה, איך זאג חבוט רמי, איך באטראכט די מחיצה וואס איך האב אראפגעשטעלט אויף די אויבערשטע ארובה, כאילו דאס ליגט אויפן אונטערשטן, און ס'פארמאכט אז די טומאה זאל נישט קענען ארויפגיין צום אויבערשטן שטאק. הטומאה כנגד ארובות, אויב די טומאה איז יא געליגן פונקט אקעגן איבער דעם אפענעם חלק פונעם דאך, נתן דבר שהוא מקבל טומאה, אויב מען האט אראפגעשטעלט א זאך וואס איז יא מקבל טומאה אויף די ארובות, בין מלמעלן סיי מען האט צוגעדעקט מיט דעם דעם אויבערשטן דאך, בין מלמטן סיי מען האט צוגעדעקט מיט דעם דעם אונטערשטן ארובה, איז הכל טמא. וויבאלד די זאך וואס כ'האב אראפגעשטעלט צו מאכן א מחיצה איז יא מקבל טומאה, קען עס נישט חוצץ זיין בפני הטומאה, גייט די טומאה יא ארויף צום אויבערשטן שטאק, און אפילו אויב מ'האט געלייגט דעם דעקל, דעם כלי האט מען צוגעדעקט נאר דעם אונטערשטן ארובה, זאג איך, גוד אסיק, כאילו ס'ליגט אויפן אויבערשטן ארובה, און ס'טוט אויסמישן די טומאה אין אלע ביידע שטאקן, יעדע זאך וואס געפינט זיך אין איינע פון די צוויי שטאקן ווערט דורך דעם טמא. ודבר שאינו מקבל טומאה, אויב אבער מ'האט צוגעדעקט די ארובה מיט א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, קען דאך עס יא חוצץ זיין בפני הטומאה. בין מלמעלן סיי מ'האט צוגעדעקט מיט דעם דעם אויבערשטן ארובה, בין מלמטן סיי מ'האט צוגעדעקט מיט דעם די אונטערשטע ארובה, אין טמא אלא תחתון, נאר די אונטערשטע הויז, די אונטערשטע שטאק, אלעס וואס געפינט זיך דערין, סיי אונטער די פארמאכטע חלק פונעם דאך סיי קעגן די טומאה, איז טמא. אויב מען האט צוגעמאכט דעם אונטערשטן ארובה פארשטייט מען זייער גוט וויאזוי דאס ארבעט, ווייל די כלי וואס כ'האב אראפגעשטעלט וואס איז נישט מקבל טומאה איז א גוטע חציצה בפני הטומאה, ממילא גייט נישט די טומאה ארויף צום אויבערשטן שטאק, אבער ס'איז אויף יא אזוי גוט א אוהל אז ס'זאל אויסשפרייטן די טומאה אונטער דעם, און די גאנצע אונטערשטע שטאק ווערט טמא, און אויב מען האט אראפגעשטעלט דעם כלי וואס איז נישט מקבל טומאה אויף די אויבערשטע ארובה, קען עס אויף אזויפיל ראטעווען אז די טומאה פון די אונטערשטע שטאק זאל נישט ארויפקומען צום אויבערשטן שטאק, ווייל דאס הייסט דאך א אוהל מטהר צו זיין, געט עס א חשיבות פאר דעם אויבערשטן שטאק ס'זאל הייסן ווי א באזונדערע רשות, און די טומאה פון די אונטערשטע שטאק זאל נישט קענען דורכברעכן דעם ארובה וואס איז פחות מטפח על טפח און ארויפקומען צום אויבערשטן שטאק, אבער אין די אונטערשטע שטאק שפרייט זיך עס יא אויס אונטער די גאנצע שטאק אפילו למעשה געפינט זיך די כזית מן המת נאר אונטער די אפענע ארובה, ווייל איך זאג חבוט רמי, איך באטראכט דעם דעקל וואס כ'האב אראפגעלייגט אויף דעם אויבערשטן ארובה, כאילו ס'ליגט אויף די אונטערשטע ארובה, און ס'שפרייט אויס די גאנצע טומאה אויף די גאנצע אונטערשטע שטאק. משנה ו'. ארובה שהיא בתוך הבית, רעדט מען ווייטער פון א איינשטאקיגע הויז וואס האט געהאט א פענסטער אין די דאך אפן צום הימל, וקדירה נתונה תחתיה, אונטער די ארובה אויף דער ערד ליגט א קדירה וואס איז געמאכט פון שארב, שאם תעלה, אויב מען זאל אויפהייבן דעם קדירה צום עפענונג אין די דאך, אין שפתותיה נוגעות בארובה, ס'איז נישט גרעסער ווי די לאך, ס'וואלט געקענט אריינגיין אין דעם לאך און ארויסגיין בריווח ס'וואלט נישט געווען געפאסט, ס'וואלט נישט געווען שמאל דארטן, און און זיכער אז ס'איז נישט גרעסער ווי די עפענונג פונעם דאך. טומאה תחתיה, אויב איז דא א כזית מן המת אונטער די קדירה של חרס אויף דער ערד פונעם הויז, בתוכה, אדער ס'איז דא א טומאה אין די כלי חרס, או על גבה אדער ס'הענגט א טומאה העכער דעם, איז די הלכה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, די טומאה שפאלט ארויף און ס'שפאלט אראפ און אלעס וואס איז אקעגן די טומאה פון אויבן אדער פון אונטן ווערט טמא, אבער די הויז אליין בלייבט טהור, און די ברטנורא שמועסט אויס אז די זאכן וואס ליגן אין דעם קדירה של חרס אפילו ווען זיי זענען נישט כנגד הטומאה ממש ווערן זיי אויכעט טמא, פארוואס? ווייל דאס איז דאך א טומאה רצוצה, די כזית מן המת וואס ליגט אונטער די קדירה של חרס גייט קודם ארויף, ס'שפאלט אדורך צו העכער די קדירה של חרס, און פון דארטן קומט עס אריין אויכעט צו די אויר פון די כלי חרס, און ס'האמיר שוין געלערנט די פארגאנגענע וואך סוף פונעם פרק אז ס'דא אזא זאך ווי טומאה בחיבורין, אויב ס'דא זאכן אין א כלי חרס בשעת די כלי חרס רירט צו צו א טומאה, איז בחיבורין ווערן אלע זאכן טמא אפילו עס איז נישט ממש כנגד הטומאה, איז די זעלבע זאך דא, די אלע כלים וואס ליגן אין די קדירה של חרס ווערן טמא אפילו ווען עס איז נישט כנגד הטומאה, אבער די זאכן וואס געפינען זיך אינדרויסן פונעם כלי חרס העכער דעם צו אונטער דעם איז נאר וואס איז כנגד הטומאה איז טמא. היתה גבוהה מן הארץ טפח, אויב די קדירה של חרס וואס איז געליגן קעגן איבער דעם לאך אין די דאך איז געווען אונטערגעהויבן א טפח פון די ערד, טומאה תחתיה, אויב איז דא א טומאה אונטער דעם, או בבית אדער אין די זייט פון דעם, אונטער די דאך פונעם הויז, תחתיה והבית טמא, סיי אונטער די כלי און סיי די גאנצע הויז ווערט טמא, הגם די קדירה וואלט נישט אינגאנצן פארשטאפט דעם ארובה, ס'שטייט דאך פריער אין די משנה, שאם תעלה אין שפתותיה נוגעות בארובה די זוימען פון די טאפ וואלטן נישט צוגערירט די זייטן פון דעם פענסטער, אבער די מפרשים זאגן, ס'איז אבער דאך נישט געוועזן קיין חלל קיין ברייטקייט פון א חוט המשקולת, וואס דאס איז די שיעור אז ס'זאל אפטיילן, ממילא הייסט עס אזוי ווי איין פארמאכטע חלק, ס'הייסט אזוי ווי די אוהל פון דעם טאפ דא אונטן וואס איז אויפגעהויבן א טפח איז איין אוהל מיט די אוהל פונעם הויז, און אויב ס'איז דא א טומאה אינעם הויז שפרייט זיך עס אויס אונטער די גאנצע טאפ, און אז ס'איז דא א טומאה אונטער די טאפ שפרייט זיך עס אויס אויכעט צו די הויז. אבער, תוכה וגבה טהור. אלע זאכן וואס געפונען זיך אין דעם קדירה של חרס, און אלע זאכן וואס געפונען זיך העכער דעם, בלייבן טהור. וויאזוי ארבעט דאס? לכאורה, א קדירה, א כלי, קען דאך נישט חוצץ זיין בפני הטומאה. אבער אונז האמיר שוין געלערנט א כלל אז בצירוף דפנות אוהלים, אויב די כלי איז נאנט צו א וואנט פון א געצעלט קען זיך עס צאמשטעלן מיט דעם וואנט פונעם געצעלט עס קען יא חוצץ זיין בפני הטומאה, איז הגם די קדירה של חרס ליגט אונטן אויף דער ערד. ס'איז אבער אויפגעהויבן א טפח פון די טומאה, און ס'האט נישט מקבל טומאה געווען פון די טומאה וואס ליגט אונטער דעם, ווייל א כלי חרס איז נישט מקבל טומאה מגבו, זאגט מען גוד אסיק, איך פיר ארויף דעם טאפ און איך באטראכט עס כאילו ס'ליגט ביים עפענונג ביים ארובה, און דארטן שטעלט זיך עס צאם מיט די דפנות אוהלים מיט דעם ארובה, און ס'קען זייער גוט חוצץ זיין בפני הטומאה און ס'ראטעוועט אלע זאכן וואס געפונען זיך אין איר און העכער איר אז ס'זאל נישט טמא ווערן. אויב אבער די טומאה איז געווען בתוכה אין דעם קדירה של חרס, או על גבה אדער העכער דעם, הכל טמא ווערט אלעס טמא. פארוואס? ווייל א כלי חרס איז דאך יא מקבל טומאה פון אינעווייניג, איז וויבאלד די טומאה איז געליגן אינעווייניג, אדער העכער דעם און ס'דרינגט אריין אינעווייניג, איינמאל די כלי חרס איז שוין טמא, קען דאס שוין נישט חוצץ זיין בפני הטומאה אפילו בצירוף דפנות אוהלים, און אז ס'קען שוין נישט חוצץ זיין בפני הטומאה גייט דאך די טומאה אראפ אויכעט צו אונטער די כלי חרס, און דארטן טוט זיך עס אויסשפרייטן אונטער די גאנצע קדירה ווייל ס'דאך דא דארטן א אוהל א חלל טפח, און פון דארטן שפרייט זיך עס אויס צו די חלל הבית און אלעס ווערט טמא. משנה ז'. היתה נתונה בצד האסקופה, מ'רעדט ווייטער פון א קדירה של חרס, אבער מ'רעדט מער נישט פון קיין ארובה. די קדירה של חרס איז געליגן ביים שוועל פונעם טיר. ס'איז געווען מער אינדרויסן ווי אינעווייניג, נאר איין טפח האט זיך אריינגעשטופט אונטער די אויבערשוועל, שאם תעלה ווען מ'זאל ארויפטראגן דעם קדירה

טומאה תחתיה, אויב ס'איז דא א טומאה אונטער די קדירה, בתוכה אדער ס'איז דא א טומאה אין די קדירה או על גבה אדער העכער דעם, טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, די טומאה שפאלט ארויף ס'שפאלט אראפ, און נאר אלעס וואס איז פונקט אקעגן איבער די טומאה, פון אויבן און פון אונטן, און אזוי אויכעט די כלים וואס געפונען זיך אין די קדירה של חרס ווערן אויכעט טמא בחיבורים, נאר די זאכן זענען טמא, אבער די הויז בלייבט טהור. און מען רעדט דא טאקע אז די טומאה איז נישט געווען אין די חלק וואס איז אונטער די אויבערשוועל, ס'איז געווען אויף די זייט וואס איז צו די גאס. היתה גבוהה מן הארץ טפח, אויב אבער די קדירה איז געווען אונטערגעהויבן א טפח פון די ערד, איז דאך דא דארטן א אוהל, טומאה תחתיה אויב ס'איז דא א טומאה אונטער דעם אין די חלל טפח או בבית אדער ס'איז דא א טומאה אינעם הויז, תחתיה והבית טמא. וויבאלד ווען מען זאל אויפהייבן די קדירה של חרס צו דעם אויבערשוועל, וואלט דאך עס צוגערירט בפותח טפח, אדער ס'וואלט געווען אונטער דעם א טפח, הייסט עס ווי איין אוהל, און אז ס'איז דא א טומאה אינעם הויז שפרייט זיך עס אויס אונטער דעם קדירה, און אז ס'איז דא א טומאה אונטער די קדירה, שפרייט זיך עס אויס אינעם הויז. תוכה וגבה טהור. אויף אזויפיל טוט אבער אויף דער קדירה של חרס, וויבאלד ס'קען נישט מקבל טומאה זיין מגבו, איז דאך עס א טהור'ע זאך, אז ס'איז א טהור'ע זאך, זאג איך אויף דעם גוד אסיק און איך פיר עס ארויף און בצירוף דפנות אוהלים איך שטעל עס צאם מיט דעם אויבערשוועל אז ס'זאל קענען חוצץ זיין בפני הטומאה און די אלע זאכן וואס געפינען זיך אין דעם אדער העכער דעם בלייבן טהור. בתוכה או על גבה, אויב די טומאה איז געווען אין די כלי חרס אדער העכער דעם ווערט דאך די אינעווענדיגסטע פון די כלי חרס טמא אז ס'ווערט טמא קען עס שוין נישט ראטעווען מפני הטומאה אפילו בצירוף דפנות אוהלים איז הכל טמא ווייל די טומאה קומט אראפ אויכעט צו אונטער די כלי, ס'איז בוקעת ויורדת, און דארטן שפרייט זיך עס אויס אין דעם חלל טפח וואס איז דא אונטער די קדירה און ס'גייט אריין אויכעט אינעם גאנצן הויז. זאגט די משנה, שאם תעלה, אויב ס'איז געווען מער ארויסגעשלעפט פונעם שוועל, אז אויב ער זאל עס ארויפפירן צום אויבערשוועל אינה נוגעת בשקוף פותח טפח, ס'וואלט נישט צוגערירט צום אויבערשוועל קיין טפח, או מודבקת בשקוף, אדער מען רעדט דא פון א רינדעכיגע כלי חרס וואס ער רירט נאר צו דעם משקוף, און א רינדעכיגע זאך וואס רירט צו א פלאכע זאך רירט דאך עס נאר צו א משהו, און ממש ס'איז נישטא דארטן קיין פלאץ וואו ס'רירט זיך צו א טפח, דעמאלטס קען מען דאס נישט צאמשטעלן אז ס'זאל הייסן ווי איין אוהל אריינצוברענגען א טומאה פון איינס צום צווייטן, איז טומאה תחתיה טאמער ס'איז דא א טומאה אונטער די קדירה, אין טמא אלא תחתיה, נאר די כלים וואס ליגן אונטער דעם ווערן טמא, דאס הייסט א גוטע אוהל צו מאכן א אוהל ס'זאל ברענגען די טומאה, אלעס וואס איז אונטער דעם זאל ווערן טמא, ס'קען אבער נישט אריינברענגען דעם טומאה אינעם שטוב, ווייל ס'איז אפגעזונדערט, ס'איז אפגעטיילט, ס'איז ווי צוויי אנדערע זאכן דאס מיט די הויז. אבער אויף אזויפיל קען עס יא אויפטון וויבאלד ס'רירט דאך צו צו דעם אויבערשטן שוועל אפילו ס'איז נישט בפותח טפח אבער ס'רירט דאך צו, קען מען יא צאמשטעלן דעם קדירה של חרס מיטן אויבערשוועל אז ס'זאל קענען מציל זיין די זאכן וואס געפינען זיך אין די כלי חרס אדער העכער דעם אז די זאכן זאלן נישט טמא ווערן ווייל די קדירה של חרס שטעלט זיך צאם מיט די דפנות אהלים צו ראטעווען בפני הטומאה וויבאלד די קדירה איז דאך נישט מקבל טומאה מגבו אז ס'בלייבט טהור זאג איך גוט עסק? און ס'שטעלט זיך צאם און ס'ראטעוועט אלעס וואס איז דערין פון טומאה. זאגט די גמרא אין מסכת נידה דף כ"א עמוד ב', בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא, הרואה דם בשפופרת מאי, א פרוי וואס זי זעט בלוט דורך א רור, דורך א שטרוי, צי ווערט זי דורך דעם טמא נידה אדער נישט? בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת, צי זאג איך די תורה זאגט קלאר ארויס אז ס'מוז זיין אויפן לייב אבער נישט אין א רור, או דילמא, האי בבשרה מיבעי ליה, איך דארף עס האבן פאר א אנדערע לימוד, שמטמאה מבפנים כבחוץ, אז אויב א פרוי האט געזען דם, ס'איז ארויסגעקומען פונעם מקור, ס'איז געבליבן אבער אינעווייניג אינעם פרוזדור, איז זי שוין טמא. אנדערש ווי א זב ובעל קרי וואס זענען נישט מטמא ווילאנג ס'קומט אינגאנצן ארויס, האט א נידה א מחודש'דיגע הלכה אז אפילו ס'געפינט זיך נאך אינעווייניג איז עס שוין אויכעט מטמא, איז אפשר קומט דער בבשרה אויף דעם? אמר ליה האט אים רב זירא געענטפערט בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת, דער בבשרה קומט ממעט זיין אז מ'ווערט נישט טמא ווען די בלוט איז ארויסגעקומען דורך א רור.

פרעגט די גמרא, והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, יעצט האבן מיר געלערנט די פארגאנגענע וואך פרייטאג, המפלת חתיכה, אויב א פרוי איז מפיל א שטיק קורעה, רייסט מען דאס אויף, אם יש בה דם אגור, איז דא דארט א סאך בלוט פארזאמלט, טמאה ווערט זי טמא נדה, ואם לאו טהורה און אז נישט איז מען טהור. זעט מען דאך קלאר, אפילו די בלוט איז ארויסגעקומען אין א שטיק, וואס דאס איז אזוי ווי א שפופרת, ס'האט נישט צוגערירט צו איר לייב, דאך ווערט זי טמא נדה. זאגט די גמרא, הכי השתא, ס'איז נישט קיין פארגלייך. התם דרכה של אשה לראות דם בחתיכה, ס'איז די סדר פון א פרוי צו זען בלוט אין אזא מין חתיכה, ממילא איז דאס מין במינו און ס'איז נישט חוצץ און זי ווערט טמא, אבער הכא אין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת, א שפופרת איז א פרעמדע באשטאנדטייל, און ווען ס'קומט ארויס דם אין א שפופרת האט עס נישט קיין שייכות מיט די בשרה פון די פרוי און זי ווערט נישט טמא. זאגט די זוהר הקדוש פתח רבי יצחק אבתריה, נאך רבי שמעון האט רבי יצחק אנגעהויבן און געזאגט, ואמר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, אמאי כניש לון, פארוואס האט ער צאמגעזאמלט אלע אידן, בגין למימסר לון שבת כמלקדמין, ער האט זיי געוואלט איבערגעבן דעם שבת אזוי ווי אמאל, פונקט ווי פאר די חטא העגל האבן די אידן אנגענומען ביים בארג סיני די מצוה פון זכור את יום השבת לקדשו און יעדער איינער איז דארט געווען, האט ער יעצט נאכאמאל נאך די עגל צאמגענומען דעם עולם און געוואלט איבערגעבן די שבת פון פריש. דהא בקדמיתא פון אנהייב, עד לא עבדו בני ישראל ית עגלא, נאך פאר די אידן האבן געדינט דעם עגל, מסר לון את השבת האט ער זיי געהאט געגעבן שוין דעם שבת. ודא איהו דלא נטרו אינון ערב רב, די ערב רב האבן אבער נישט געוואלט אפהיטן דעם שבת, כיוון דשמעו ווייל זיי האבן געהערט אז ס'איז נאר ביני ובין בני ישראל, ס'איז נאר צווישן די אייבישטער און צווישן די אידן. אמרו האבן זיי געזאגט ואנן מלה דא אתמנע מינן, די מצוה איז פארמיטן פון אונז. מיד ויקהל העם על אהרן, די ערב רב האט זיך פארזאמעלט אויף אהרן, זיי האבן געזאגט אונז האמיר נישט קיין שייכות מיטן שבת, האמיר נישט קיין שייכות מיט די גאנצע תורה, און זיי האבן געדינט דעם עגל, ואתמשכו סגיאין אבתרייהו, און זייער אסאך אידן זענען אויך געווארן נאכגעשלעפט נאך זיי. לבתר דמיתו אינון דמיתו, נאכדעם וואס די אלע וואס האבן געדינט דעם עגל זענען אויסגעשטארבן,

די אויבערשטע חכמה, רזא דשבת אוקמוה חברייא, די סוד פונעם שבת האבן די חברים שוין איינגעזעצט, אבל רזא דא דער סוד אתמסר איז איבערגעגעבן געוארן לחכימי עליונין, נאר צו די גאר גרויסע חכמים, דהא שבת רזא עילאה ווייל די שבת איז א גרויסע דערהויבענע סוד, און די המשך דערפון וועלן מיר לערנען אם ירצה השם די אנדערע וואך פרייטאג. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ט'. אחד נתן את האור, אויב איינער איז געקומען און אראפגעשטעלט א פלאם, ואחד נתן את העצים, א צווייטער האט אראפגעשטעלט העלצער, ואחד נתן את הקדירה, א דריטער האט אראפגעשטעלט א טאפ, ואחד נתן את המים, א פערדער איז געקומען און אראפגעשטעלט וואסער אינעם טאפ, ואחד נתן את הבשר, א פיפטער איז געקומען און אריינגעלייגט פלייש אינעם טאפ, ואחד נתן את התבלין, א זעקסטער איז געקומען און אריינגעלייגט געווירצן, ובא אחר והגיס, א זיבעטער מענטש איז געקומען און ארומגעמישט דעם טאפ. כולם חייבים משום מבשל, אלע זענען מחויב חטאת צוליב דעם איסור פון בישול בשבת, שכל העושה דבר מצרכי הבישול, ווער ס'טוט נאר איינע פון די חלקים פונעם קאכן הרי זה מבשל, הייסט עס ווי ער האט געקאכט. אבל אבער אויב ס'געווען פארקערט די מעשה, אם שפת אחד את הקדרה תחילה, די ערשטע איז איינער געקומען מיט א ליידיגע טאפ און אראפגעשטעלט, ובא אחר ונתן את המים, ס'קומט א צווייטער מענטש און ער שטעלט אריין וואסער. ובא אחר ונתן את הבשר, דער דריטער לייגט אריין די פלייש. ובא אחר ונתן את התבלין, ס'קומט א פערדער און לייגט אריין די געווירצן. ובא אחר ונתן את האור, דער פיפטער קומט און ער לייגט אראפ די פייער. ובא אחר ונתן עצים על האור, ס'קומט א זעקסטער און ער לייגט אראפ העלצער אויף דעם פייער. ובא אחר והגיס, ס'קומט א זיבעטער און ער מישט עס אויס. איז נאר שניים האחרונים בלבד חייבים משום מבשל, נאר די לעצטע צוויי מענטשן, דער וואס האט געברענגט די העלצער און דער וואס האט ארומגעמישט, נאר זיי האבן עובר געווען אויף מבשל, אבער די אלע פריערדיגע האבן גארנישט געטון. איז דא דא א לאנגע שמועס אין כסף משנה, ער ברענגט פון זיין רעבן, מהר"י בי רב, זאגט ער, מ'דארף פארשטיין אפאר זאכן. קודם כל, ביי די צווייטע מעשה, פארוואס זאל נישט חייב זיין אויך דער וואס האט געברענגט די פייער? איי וועסטו זאגן אז די פייער אליין וואלט זיך נישט געהאלטן ווילאנג יענער האט נישט געברענגט קיין האלץ וואלט זיך די פייער אויסגעלאשן ס'וואלט נישט געקענט אפקאכן דא זעהסט דאך אבער אין די רישא איז אויך דער וואס האט געברענגט די פייער אליין חייב אפילו ער האט נישט געלייגט די העלצער און נאכדעם מ'זעהט דאך אין די גמרא די גמרא זעצט איין אז אויב מ'ברענגט די פייער צום סוף איז נאר דער לעצטער חייב פארוואס האט די רמב ם משנה געווען זאגט ער כדי צו פארשטיין די שיטה פונעם רמב ם דארף מען מדקדק זיין די לשון פונעם רמב ם, ביי די ערשטע מעשה זאגט ער א גאנצן צייט אחד נתן ואחד נתן, ס'שטייט נישט ובא אחד, ס'שטייט נישט אז מ'איז אנגעקומען אנגעקומען, זאגט ער ווייל די רישא רעדט מען אז אלע זענען געווען דארטן פארזאמלט אויף איינמאל, דער איז געשטאנען מיט די פייער, דער מיט די העלצער, דער מיטן טאפ, דער מיט די וואסער, און זיי האבן אלעס אראפגעלייגט אויף איינמאל. פאר דעם פארשטייט מען זייער גוט פארוואס אין די רישא איז דער וואס האט אראפגעלייגט די פייער אויכעט חייב, ווייל די סעקונדע וואס ער האט געלייגט די פייער האט מען גלייך אריינגעלייגט העלצער, ממילא האט די פייער געהאט א קיום און ס'האט געברענט און ס'וואלט ווען טאקע אפגעקאכט דעם געקעכטס. אין די סיפא אין די צווייטע האלב פון די ווערטער פונעם רמב ם שטייט א גאנצע צייט ובא אחר. קודם האט איינער אראפגעשטעלט א טאפ און ס'נאך קיינער נישט דארטן געווען, נאכדעם געקומען איינער און אריינגעשטעלט וואסער, און אזוי ווייטער און ווייטער, און דער וואס האט אראפגעשטעלט דעם פייער, מען האט נישט אריינגעלייגט קיין העלצער ביז נאכדעם, ס'איז געקומען נאך איינער און יענער האט אריינגעלייגט די העלצער, איז דער וואס האט געשטעלט די פייער אליין קען נישט מחויב זיין ווייל די פייער וואלט זיך פארלאשן ווען נישט דער וואס ברענגט די העלצער, איז נאר דער וואס האט געברענגט די העלצער און דער וואס האט שפעטער געמישט, נאר די זענען מחויב. זאגט דער רמב ם ווייטער, הניח בשר על גבי גחלים, אויב מען האט אראפגעשטעלט פלייש אויף קוילן, אם נצלה בו כגרוגרת, אויב ס'האט זיך אפגעבראטן א שיעור פון א גרוגרת, אפילו בשניים או שלושה מקומות, אויף צוויי דריי פלעצער, באזונדער אין דעם שטיק איז געווארן אפגעבראטן, אבער אז מען שטעלט צאם די פאר פלעצער קומט זיך צאם א שיעור פון א גרוגרת איז מען חייב. לא נצלה בו כגרוגרת, אויב ס'איז נישט געווארן אפגעבראטן א שיעור פון א גרוגרת, אבל נתבשל כולו, די גאנצע שטיק איז געווארן אפגעקאכט חצי בישול, וואס דאס איז לויטן רמב ם א שיעור פון מאכל בן דרוסאי, א האלב פון וויפיל מ'קאכט עס געווענליך, איז מען אויכעט חייב. נתבשל חצי בישול מצד אחד, אויב דער בן דרוסאי איז נאר געווען אויף איין זייט פון די פלייש, איז מען פטור עד שיהפוך בו, ביז ער וועט עס איבערדרייען אויף די אנדערע זייט ויתבשל חצי בישול משני צדדיו, מאכל בן דרוסאי איז מען נאר מחויב אויב ס'איז פון ביידע זייטן אפגעקאכט א האלב. שכח אויב א מענטש האט פארגעסן, והדביק פת בתנור בשבת, ער האט אריינגעלייגט א ברויט אין א אויוון אום שבת, ונזכר ער האט זיך דערמאנט, מותר לו לרדותה, מעג ער דאס אראפנעמען פונעם אויוון, קודם שתאפה פאר ס'ווערט אפגעבאקן, ויבא לידי מלאכה וואס דעמאלטס וועט ער צוקומען צו א מלאכה ער מעג אראפנעמען דעם ברויט הגם דאס א איסור דרבנן האט מען מיקל געווען אז ער מעג דאס אראפנעמען כדי ער זאל נישט צוקומען עובר זיין אויף אן איסור דאורייתא פון באקן ברויט אום שבת. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, כאשר יקבל האדם את מוסר השם, אויב א מענטש נעמט יא אן די שטראפן פונעם אייבערשטן, וייטיב דרכיו ומעלליו, און ער וועט זיך טאקע פארבעסערן זיינע וועגן און זיינע מעשים, ראוי לו שישמח ביסוריו, פאסט אז ער זאל זיך פרייען מיט די שטראפן וואס ער האט באקומען, לפי שהועילוהו, ווייל זיי האבן אים אויפגעטון תועלות נשגבות, געוואלדיגע אויפטוענגען זענען די יסורים געווען פאר אים. ויש לו להודות לשם יתעלה עליהם מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן דערויף כמו על שאר ההצלחות פונקט ווי ער לויבט אויף אלע אנדערע הצלחות שנאמר כוס ישועות אשא ווען איך האב א כוס מיט ישועות ובשם השם אקרא וועל איך רופן אין נאמען פונעם אייבערשטן ונאמר צרה ויגון אמצא אויכעט ווען איך האב צרות און פלאגן און קלאגן איז אויכעט ובשם השם אקרא ואמרו רבותינו ז"ל שטייט אין ספרי רבי אליעזר בן יעקב אומר כל זמן שהאדם שרוי בשלווה, ווילאנג דער מענטש איז רואיג, ס'גייט אים גוט, אין מתכפר לו מעוונותיו כלום, טוט מען אים גארנישט פארצייען פון זיינע עבירות, ועל ידי היסורין, דורך דעם וואס ער מאכט מיט יסורים, הוא מתרצה למקום ווערט ער באוויליגט פאר'ן אייבערשטן. שנאמר שטייט א פסוק אין משלי, כי את אשר יאהב השם דעם וועם דער אייבערשטער האט ליב יוכיח, טוט ער שטראפן, וכאב את בן ירצה, און אזוי ווי א טאטע דעם זון, טוט ער באוויליגן, פירוש כאב את בן, פונקט ווי א טאטע מיטן זון, כן ירצה השם, אזוי וועט דער אייבערשטער באוויליגן את אשר הוכיח, דעם וועם ער האט באשטראפט, וקיבל מוסרו, און יענער האט עס אנגענומען. וכדרך שהאב ירצה את בנו אחרי התוכחות, און דאס אזוי ווי א טאטע וואס ער באוויליגט דעם זון, נאכדעם וואס ער שטראפט אים. ויש לפרש עוד מ'קען זאגן נאך א פשט וכאב יוכיח את הבן אשר ירצה בו א טאטע וואס ער האט אפאר קינדער וועט ער נישט באשטראפן דעם זון וואס ער האט שוין אויפגעגעבן אויף אים, דעם זון וואס ער באשטראפט איז א סימן אז אויף דעם זון האט ער נאך א האפענונג אז ער גייט נאך עפעס אויסוואקסן, וכאב את בן ירצה זאגט ער פונקט ווי א טאטע איז מוכיח דעם זון וואס ער וויל, ואינו מוכיח את הבנים שנואש מהם, ער טוט נישט באשטראפן די קינדער וואס ער האט זיך שוין מייאש געווען פון זיי ויודע און ער ווייס שלא יועילום התוכחות אז די אלע שטראף ריידן און די אלע שטראפן וועלן זיי גארנישט העלפן. אזוי טוט דער אייבערשטער נאר מוכיח זיין איינער וועם ער האלט און ער ווייס אז פאר יענעם וועט עס נאך העלפן.

ונאמר שטייט א פסוק ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו ולא ידעו כי רפאתים זיי ווייסן נישט אז איך האב זיי אויסגעהיילט. זאגט דער רבינו יונה ויש על הבוטח בשם, איינער וואס פארזיכערט זיך אויפן אייבערשטן, להוחיל, דארף ער האפן, ממעוף צוקתו, פון די דאפלטע ענגשאפט וואס ער האט, דארף ער האפן, כי יהיה החושך סיבת האורה, אז די פינסטערניש וואס ער מאכט יעצט מיט, דאס איז א סיבה וואס וועט צוברענגען פאר אים ליכטיגקייט, כמו שכתוב, אל תשמחי אויבתי לי, פרייטס ענק נישט מיינע פיינט צו מיר, כי נפלתי, אפילו איך בין געפאלן, קמתי, וועל איך מיך אויפהייבן, כי אשב בחושך, אז איך זיץ אין די פינסטער, איז א סימן, השם אור לי, אז דער אייבערשטער גייט נאך מאכן ליכטיג פאר מיר.